גרויסער וועלטס משפיע, הרב הצדיק הרב הגאון ר' מוטה, אזוי רופט ער זיך, ווי אזוי איז זיין נאמען? דעריבער קען מען נישט זאגן הרב הגאון נישט הרב הצדיק, עס איז מוטה. מוטה, סארי. ר' מוטה, ווי זאגט מען ר' מוטה? ר' מוטה פראנק, עולם, אין גאנץ אמעריקע זוכט מען צו מאכן מיט אים א התוועדות, אפאר מינוט פון א קומזיץ, בעל בתים, גרויסע גבירים, גרויסע ער וועט ענק דערציילן, אידן וואס האבן מצליח געווען, אידן וואס האבן שוין דערלייגט, אזוי ווי די ישיבה דא איז געשטעלט אויפן נאמען פון הייליגן בעל שם הקדוש, פאר חסידישע, בעל בתישע, חסידישע בחורים, מיט א בעל בתישע טייפ וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אויף דער וועלט צו זיין די בעל בתים פון כלל ישראל, נאך א יאר צוויי דריי קענען זיי זיין א שטאלץ פאר חסידות, א שטאלץ פאר תלמידי בעל שם, א שטאלץ פארן בעל שם הקדוש, יעדער איינער ווייסט בעל שם הקדוש האט געהאט אן אור אייניקל געהייסן גרויסע אור גדול הייליגער רבי נחמן וואס האט מגלה געווען זיין תורה אויף א מוראדיגן אופן און ער ווייקט זיך שוין אסאך יארן ביי דעם, וויל איך זאגן פאר די בחורים קיינער דא זאל נישט ווערן קיין ברסלב'ער אלע זאלן ווערן ריכטיגע חסידישע אידן און אריינפלאקערן אין ענק וויאזוי מ'איז מצליח צו זיין א איד. ער האט שייכות מיט טויזענטע אידן, מיט טויזענטע בחורים אין ארץ ישראל, אין אמעריקע, אין די גאנצע וועלט, ער וועט אייך אביסל געבן וואס דאס מיינט א בחור היינט אין אמעריקע, דא איז דא פון אלע שטעט, אלע שטעט זענען דא, און אלע קרייזן, אלע קהילות, דאס זענען אידן, די גאול, די גאול, וואס אונז האבן מיר געלייגט איז אז זיי זאלן זיך לערנען וויאזוי מען שטעלט אוועק א אידישע חסידישע לעבן, און וויאזוי זיי זאלן זיין בעל בתים, יעדער איינער פון זיי זיין א מחזיק תורה און א קובע עתים לתורה, און האבן א נאנטקייט צום אייבערשטן נישט ווייניגער ווי איינער וואס איז אין בית מדרש, זיי גייען אין פראנט, זיי גייען אין די פראנט אקעגן די חיזבאלא אקעגן אלע נסיונות, און ברוך השם אז די בחורים האבן באוויזן גרויסע גרויסע זאכן, און איך האף בעזרת השם פון אזא קומזיץ ס'זאל נאר זיין די ערשטע מאל, וועט מען אנפלאקערן ענקערע הערצער וואס דאס מיינט עולם, נאנטקייט צום אייבערשטן, זיסקייט, ווי זאגט מען, מיט צוויי פיס אויף די פלאר ווי א באלבאס דארף עס אנקוקן, אזוי ווי ער איז מצליח צו נעמען די גרעסטע בעל בתים און אנפלאקערן וועט זיין דא א געוואלדיג געוואלדיגע און ס'זאל ענדזשויען דעם אייבישטער מורי ורבותי מען געבט איבער די שרביט המלוכה פאר ר' מוטה די עולם זאל נישט אראפ נעמען די אויג און די אויער פון יעדע סעקענד און חברה מיט אינגאנצן קנאק. יישר כח יישר כח. זאגסט אז די ישיבה איז אויפן נאמען פונעם הייליגען בעל שם טוב וואס הייסט תורה וחסידות? תורה וחסידות דער רבונו של עולם האט מיר מזכה געווען איך האב א זכות אז שוין יארן לאנג וואס איך פאר אסאך צו דעם קבר פון בעל שם טוב יארן לאנג מען רעדט פון איבער קרוב צו דרייסיג יאר וואס איך בין דארטן אסאך מאל עטליכע מאל א יאר אין מעזשיבוזש און איך האב א זון מיט אייניקלעך וואס זיי וואוינען אין מעזשיבוזש איך האב א אייניקל וואס איז געבוירן געווארן דארטן, איך האב מיין זון וואוינט דארטן אין מעזשביזש שוין זיבן יאר ער פירט די זאך, ביי די מלחמה אויכעט, ס'איז זייער ביטער שווער, מ'האט געשאפט אזא גענעראטור, איך האב איך האב א זון וואס ער איז א משמש בקודש ביי דעם הייליגן בעל שם, דער שמש פון היינטיגער דור ביי דעם הייליגן בעל שם הק', מ'זאגט אז די ישיבה איז געבויעט אויף דעם הייליגן בעל שם הקדוש איז בעזרת השם. זאל מען זיך קענען קאנעקטן ריכטיג, זיך מקשר זיין ריכטיג, זיך מחבר זיין ריכטיג. די ערשטע זאך מיר פרובירן זען, דאס זיך זעצן צוזאמען איצטער, די פארברענגען צוזאמען איצטער, די עסן, די טרינקען, די ניגונים, די דברי תורה זאל זיין אויכעט אין א בחינה פון א סעודת יארצייט פון דעם הייליגן רב זישע מאניפאלע, היינט איז די יארצייט ב' שבט איז די יארצייט פון ר' משולם זישע בן ר' אליעזר ליפמאן, דער הייליגער רבי ר' זישע. דער נועם, דער ברודער פון דעם נועם אלימלך, געהאט א זיידע א חשוב'ע איד אין ארץ ישראל, פון אים האב איך עס געהערט, מסתבר ס'שטייט אין אנדערע ספרים אויך, ער האט עס גענומען פון ספרים, אז דער הייליגער נועם אלימלך האט געגעבן דעם נאמען דעם ספר נועם אלימלך, בפשטות איז נועם אלימלך די זיסקייט פון רבי אלימלך, אבער ער מיט האט מרמז געווען אז זיין ברודער רב זישע איז א חלק פון דעם ספר, נועם איז זיס, זיסיע, זיש, זיש, זיס. ער ליגט אין אניפאל לעבן דער. ער ליגט אין אניפאל לעבן דעם מגיד. לעבן דעם מגיד. אוודאי. אונטן דא דער טייך. יא, ס'איז דא, איך האב א קבוצה פון חברים זיי געפינען זיך איצטער דארט, מ'געווען א גאנצע שבת דארטן. מ'מאכט א שידוך. ביטע מיך, גוטע חברה, איך האב מיין נעפיוס דארטן איצטער, דער הייליגער רב זישע איז דאך געווען פון די גרעסטע בעלי מדריגות פון אמונה מיט בטחון, דער הייליגער רב זישע איז געווען א עני ואביון, גארנישט געהאט, היינט ברוך השם מיר רעדן די גרויסקייט פון רב זישע בחייו, ר' נתן מברסלב דער תלמיד פון ר' נחמן אגב דער ראש ישיבה האט געזאגט נישט ווערן קיין ברסלבער איך זאג אייך די אמת אוואו איך גיי אוואו איך רעד איך זאג פאר אלעמען איך קום נישט צו אייך מאכן ברסלב'ע חסידים איך קום גורם זיין און זיך מחבר זיין צו תורת הבעל שם איך בין א ברסלב'ער האב איך זיכער א אינטערעס אז מ'זאל זיך מחבר זיין צו תורת ר' נחמן, אבער בלייבט אוואו איר געפינט זיך, וויזשניצער, סאטמארער, בעלזער, סקווערער, פארקערט פאר מיר, פאר מיר איז דאס בעסער, כ'וועל זאגן פארוואס פאר מיר איז דאס בעסער, טאמער ווערט איינער פון דא א ברסלב'ער, האט ער שוין נישט קיין השפעה אויף קיינעם, טאמער בלייבט ער א וויזשניצער א סאטמער און ער לערנט ר' נחמנ'ס ספרים דארטן האט ער דאך א מוראדיגע השפעה אויף אסאך מענטשן, ממילא בלייבט ווי איר זענט, קומט נישט אריין אין ברסלב, ר' נחמן זוכט נישט קיין נייע חסידים, ער זוכט איין זאך, מקרב זיין לבם של ישראל לאביהם שבשמים, ר' נחמן האט אמאל זיך אנגערופן האט געזאגט, רעדט פון מיר, שמועסט פון מיר, דערמאנט נישט מיין נאמען. ס'ארט מיר נישט, ס'שטערט מיר נישט, אז ס'וועט זיין א איד וואס וועט בענטשן ברכת המזון בכוונה, און ס'וועט זיין פון מיין כח, און ער וועט נישט וויסן אז ס'איז פון מיין כח. ס'איז דא א ענין פון שפתותיו דובבות בקבר אז מ'קען דערמאנען, אבער טאמער ס'איז דא אמאל א פלאץ וואס מ'קען נישט דערמאנען א נאמען פון א צדיק וועגן עפעס א ענין פון א מחלוקת, דערמאן נישט מיין נאמען.

זענען מיט צוזאמען, און יענער האט נישט געוואוסט אז רבי לוי יצחק איז א ברסלב'ער, אבער ער האט געזען אז דאס איז א ערליכער איד, ער גייט אויפן באן גלייך, ער דאוונט, ער לערנט, ער האט זיך אזוי צוגעטשעפעט צו אים, געפארן אלע טאג, און האט אים גענאשט פון אים, זאגט מיר עפעס א גוט ווארט, און האט אים דערציילט גוטע גוטע ווערטער, וואו שטייט דאס? פון וועמען זאגט ער דאס איבער? זאגט ער ס'איז פון מגלה עמוקות. רבי לוי יצחק בענדער האט געזאגט, רבי נחמן איז נישט געווען קיין מגלה עמוקות, ער האט מגלה געווען עמוקות, מען דארף נישט זאגן, איך וועל אים זאגן רבי נחמן איז געענדיגט, מען קען שוין גארנישט רעדן. תורת בב ש. תורת בב ש, דאס איז דער עיקר ווארט. סיי מען געפינט זיך אין היינטיגע טאג ב' שבט, איינער פון די ממשיכי שלשלת הדורות פונעם הייליגן רבי זושא, סיי שטייט פון דעם הייליגן מאור עיניים, ראש ישיבה האט געזאגט מאכן א שידור ישיר. דער מאור עיניים שרייבט אז א מענטש וואס ער רעדט פון א צדיק און ער רעדט תורה פון א צדיק, איך ווינטש איך ווינטש אז כלל ישראל זאל האבן ראש ישיבה זייער ראש ישיבה. מיט מיט ראטעווען אסאך נשמות אזוי. מיר האט ער שוין געראטעוועט. פון דא זעט מען בעסער. דער הייליגער מאור עיניים זאגט אז חז"ל זאגן אויפן פסוק אין שיר השירים דובב שפתי ישנים זאגן חז"ל אז א מענטש דערמאנט א דבר הלכה פון א צווייטן צדיק איז נחשב כאילו שפתותיו דובבות בקבר, אז א מענטש זיצט און לערנט עפעס א מימר פון א תנא, פון א אמורא, פון א צדיק, און ער לערנט עס, יעדער איינער זיכער אין זיין מדריגה, איז דאס גורם אז זיינע שפתיים זענען דערמיט דובבות בקבר, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך, חזל זענען מרמז טיפע עניינים דא, די גאנצע סוד פון השתטחות אויף קברי צדיקים רופט זיך אין קבלה ספרים אז מ'איז זיך מייחד רוחא ברוחא, נפשא בנפשא רוחא ברוחא נשמתא בנשמתא, דאס איז שפתותיו דובבות בקבר דאס איז התדבקות רוחא ברוחא, דאס איז די קבלות וואס דער אר"י הקדוש איז מגלה אויף השתטחות אויף קברי צדיקים, דער הייליגער מאור עינים. אסאך מאל קען א מענטש נישט גיין צו א קבר פון א צדיק, אזוי ווי איצטער מען וויל זיין ביי רבי זישע אין אניפאלי אז מען רעדט פון אים, ס'איז דאך שפתותיו דובבות בקבר, נחשב אזוי ווי זיך משתטח אויף דעם קבר פון צדיק, פארמאכט אייערע אויגן און גיט א טראכט, איר זענט איצטער צוזאמען מיט אונז אין אניפאלי. אין אוקריינע, נישט דא אין אמעריקע, אוי וויי ס'איז אזוי שיין, אזוי שיין די פלאץ, מורא'דיג ארום און ארום, די טייך ווי דער ראש ישיבה זאגט וואס דארטן איז דא, יא, און דער הייליגער דער הייליגער רבי ר' זישע האט אמאל געטייטשט ס'איז איינגעטייטשט אין פסוקים מיט חזל, אבער די נקודה די עיקר פון דעם אז ווען א מענטש גייט אריבער עפעס א צער, יסורים, עגמת נפש, נישט קיין נפקא מינה אין וואס פאר א ענין, בגשמיות און ברוחניות, איז זיכער דא א מצוה מדאורייתא, פון תפילה, מצוות תפילה איז דרבנן אבער בשעת צרה בשעת צער איז דאס דאורייתא לויט אלע שיטות, דארף מען דאווענען אויף די זאך מען זאל ארויסגיין פון די צרה ארויסגיין פון די עגמת נפש, זאגט רבי אלי' זאגט רב זישע ס'ווערט געברענגט דער יסוד אין אסאך ספרים פון תורת החסידות בשם דעם בעל שם אז ער וויל געהאלפן ווערן אין א זאך וואס מן השמים פייניגט מען אים איז דא מקטריגים. און די מקטרגים לאזט עס נישט צו, די מקטרגים טענה'ן ער איז נישט ראוי צו מקבל זיין די ישועה וואס ער וויל, און ס'איז נישט קיין גרינגע זאך פארשטאפן די מויל פון מקטרגים, ווייל ס'איז עולם האמת, ס'איז נישט קיין שקרנים אויבן, די מקטרגים קומען מיט אמת'ע טענות, און ווי גיט מען זיך א עצה, איז אויף דעם איז דא אסאך וועגן ווי אזוי מ'מאכט א גורם זיין א פדיון נפש המתקת הדינים צו סתום פיות משטיננו מקטרגינו, זאגט רב זישע א עצה טובה, דאווען נישט אזוי פיל אויף די ישועה וואס דו דארפסט, דאווען מער צו דעם אייבערשטן זאלסט האבן אמונה מיט בטחון אז ער וועט דיר העלפן צו געהאלפן ווערן, זאגט ער אויף אמונה און בטחון איז נישטא קיין מקטרגים, ווען א מענטש וויל געהאלפן ווערן מיט אמונה און בטחון, אויף דעם קען נישט קיין מקטרג קען נישט מקטרג זיין אויף דעם מענטש ער זאל עס נישט באקומען, און אז דו העסט זוכה זיין האבן אמונה מיט בטחון אויף די זאך וואס דו דארפסט געהאלפן ווערן העסטו זיכער געהאלפן ווערן, דאס איז א וועג פונעם הייליגן רבי'ן ר' זישע ווי אזוי צו געהאלפן ווערן. ווען א מענטש דארף געהאלפן ווערן, יעדער איינער פון אונז דארף זיך געהאלפן ווערן מיט אסאך זאכן, איז א ב ב בזכותו פון דעם הייליגן רב זישע זאל מען געדענקען דעם ווארט א גאנצע לעבן, ווי דער ראש ישיבה האט געזאגט, די ישיבה איז געמאכט געווארן, געבויעט געווארן, מ'זאל ארויסברענגען אנשי תורה און בעלי בתים וואס זיי זענען מחובר צו תורה, מחובר צו יראת שמים, מחובר צו אמונה, אוה וואה, און דער ראש ישיבה האט געזאגט און עס איז אמת, די לעצטע צוואנציג יאר וואס איך דריי זיך דא א גאנצע אסאך, אין ארץ ישראל אויכעט און אין אייראפע, איך בין מחובר צו אסאך סארט מענטשן, און צווישן זיי מענטשן גרויסע בעלי בתים, אזעלכע סארט בעלי בתים וואס אויף יעדן איינעם גייט אריבער, ס'איז דא מאלן צייטן וואס איז נישט פשוט בכלל, איר זענט אין אנהייב, איר גייט ארויס אויף דעם וועג. איר איר פלאנצט זיך איין איצטער אין די יארן כדי צו קענען האבן די כוחות נאך די חתונה מיט א ווייב און מיט קינדער און מיט פרנסה און בפרט אויב מען וויל א גרעסערע פארשטעל פון פרנסה דארף מען דאך האבן אזויפיל אמונה אזויפיל בטחון פון וואו נעמט מען דאס די אמונה מיט בטחון? מ'גיט נישט קיין קוועטש א קנעפל און ס'קומט אמונה, ס'קומט בטחון. אמונה מיט בטחון איז א גאנצע ארבעט, מ'דארף הארעווען אויף דעם. דאס איז די יארן, וואס מער אין די יארן, די אין די קורצע יארן פון די בחור'ישע יארן וואס איר געפינט זיך דא צוזאמען, און די מטרה ביי אייך וועט זיין, רבונו של עולם וואס איך וויל, איך זאל זיין א גרעסערער מאמין, דאס איז די מטרה, דאס איז די באדעם ליין פון אלע ישיבות דארף זיין. רבי נחמן ברסלבער ברענגט אין זיין ליקוטי מוהר"ן תורה ח' אין צווייטן חלק, ישיבה זאגט ער, ער רעדט דאך פון א ישיבה מיט א רבי מיט תלמידים, זאגט ער די גאנצע ענין פון א ישיבה איז כדי מען זאל זיך שטארקן אין אמונה, און ער ברענגט פסוקים וואס איז מרמז דעם ענין פון ישיבה מיט אמונה צוזאמען, די מטרה פון דעם איז האבן א שטארקע אמונה, א פעסטע אמונה, א ליכטיגע אמונה, רבי זישע האט געמאכט אויף זיך. כל מיני טעסט, מ'ווייסט די מעשה ס'איז דא, וואס ער איז געזעצן ביי אים אין צימער און געדאוונט און געלערנט, אבער ס'איז א מענטש איז א מענטש, רב זישע איז גרויס אבער ער איז א מענטש ער איז א בשר ודם ער איז א נשמה בגוף און ער איז געווארן הונגעריג ער איז געווארן דארשטעריג, אבער מען דארף האבן אמונה אין דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז א זן ומפרנס, האט ער אנגעהויבן צו שרייען רבונו של עולם זישע איז הונגעריג, זישע איז דארשטעריג, תלמידים פלעגן אריינברענגען עסן, איז אמאל רב זישע איז געווען א מוראדיגער עניו ושפל, ער האט זיך מבזה געווען אסאך, האט רב זישע זיך אנגערופן, איי זישע זישע, א גרויסע חכמה, דו ווייסט אז די חסידים שטייען אינדרויסן, זיי ווארטן צו הערן, זישע איז הונגעריג, דאס איז אמונה, דאס איז בטחון, אה, זאגט ער, לאמיר דיר זען, גיי אין וואלד, און ער איז געגאנגען אין וואלד, אין א ווייטע וואלד, און ער האט געדאווענט דארט און געלערנט, און ער איז געווארן הונגעריג, ער איז געווארן דורשטעריג, אנגעהויבן צו שרייען רבונו של עולם, זישע איז הונגעריג, זישע איז דורשטעריג, איז אריבערגעגאנגען א גוי, און ער זעט א מענטש שרייט, איז ער צוגעלאפן צו אים, וואס קען איך אייך געבן? האט ער זאגט אים, האט ער אים געגעבן אביסל פירות, אביסל וואסער, זאגט ער, אוי, אוי, ס'איז געקומען, רבי זישע האט זיך נישט פארנארט, ער זאגט, נע נע נע, זישע, זישע. ס'איז א וואלד וואס איז מענטשן גייען נאך דא, לאמיר דיך זען גיין אין א וואלד וואס קיינער איז נישט דא טיף אין די וועלדער אריין, ער איז דארטן געגאנגען און ער האט עכט געשטאנען אין א מצב וואס וואס טוט מען, ער איז הונגעריג און דורשטריג און האט געשריגן, דאס איז א מורא'דיגע, איך האב עס געהערט פון רבי לוי יצחק בענדער די מעשה, ער זאגט אז ס'איז געווען א נס מן השמים, חזל זאגן דבש וחלב תחת לשונך, פון זיינע ציינער פון זיין צונג האט אנגעהויבן צו ארויסגיין טעמים פון דבש וחלב, האט רבי זישע זיך אנגערופן אה, איצטער קען איך צוריק גיין, איך קען זיין אין שטאט מיט מענטשן און איך ווייס אז איך פארלאז זיך נאר אויף דעם אייבערשטן, אז מען רעדט פון אזעלכע צדיקים, פון אזעלכע בעלי אמונה, בעלי בטחון, און מיר זענען זיך מחבר צו זיי, וועט מען זיכער בעזר השם ממשיך זיין די כוחות כדי יעדער איינער פון אונז, נישט קיין נפקא מינה גרויס און קליין, אבער אזוי ווי מען זאגט, אייך בחורים, אין די יונגע יארן וואס מען הארעוועט אריין כדי צו קענען אויסוואקסן גוט, איז דאס זיכער א גרויסע זאך, די מחשבות אייערע, די איידיעס אייערע, די השקפות אייערע, די גאול, די מטרה זאל זיין ווי ווער איך א פעסטער בעל אמונה און בעל בטחון אין אלע מצבים אין לעבן, און גלייבן מיט א קלארקייט, מיט א זיכערקייט, מיט אן קיין שום ספק, שטייט פון אר"י הקדוש אז מען זאגט די ווערטער ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל, זאל מען אינזינען האבן אז ס'איז א שם קדוש, וודאי! הוודאי שמו ויברך דוד את ה', דוד המלך האט אריינגעברענגט א וודאות פון די אמונה, וודאי לעיני כל הקהל, מיר זענען אלע מאמינים, מען זינגט אנחנו מאמינים בני מאמינים, אבער עס גיבט א קום אן א ניסיון, עס גיבט א קום אן א שווערקייט, אפילו היינט, יעדער איינער קען טראכטן ביי זיך. מיט א טאטן, מיט א מאמע, מיט א ברודער, מיט א שוועסטער, מיט א ראש ישיבה חלילה, מיט א מגיד שיעור, מיט א מיט א חברותא, מיט א חבר, מיט אוי ס'ווערט צושפילט גלייך די נערוון, אוואו די אמונה, אוואו די בטחון, ס'דא א גאט וואס האט באשאפן די וועלט, ער פירט די וועלט, וואס מער מען וועט האבן די מחשבות, די רצונות, די כיסופים, די געגועים, וועט ער זיכער ארויסברענגען, בפרט איצטערט. מיר געפינען זיך חודש שבט, ראש חודש איז שוין געווען, מען גרייט זיך צו די הכנה פון טו בשבט, האדם עץ השדה, און חזל זאגן, אמונה זה סדר זרעים, והיה אמונת עתיך, רעכענען אויס חזל, איז דא אויף דעם א גרויסע אריכות אין אסאך ספרים, אמונה זה סדר זרעים, איינע פון די רמזים פון דעם, אז א מענטש וויל וואקסן, טו בשבט איז א יו ט פון וואס מ'איז זיך מחבר מיט די מחשבות פון די פירות פון די פון די געוואוקס וואס ס'וואקסט, דו ווילסט וואקסן? דו ווילסט זיין א בוים וואס ס'וואקסט אויף גוט? א בוים וואס ס'גיבט ארויס גוטע פירות? אמונה זה סדר זרעים, וואס מער אמונה, וואס מער בטחון, קען עס ארויסברענגען צו טראכטן ריכטיג ווי מ'רופט עס היינט אן פאזעטיוו טינקינג, טראכט גוט וועט זיין גוט. מ'קען נישט טראכטן גוט אויב מ'האט נישט קיין אמונה מיט בטחון. וואס מער די אמונה איז שטארק די בטחון איז שטארק, האט מען די כוחות צו טראכטן גוט, נישט זיך לאזן פארשלעפן צו עצבות, דאגות, טרדות, מרה שחורה, ווי מ'רופט עס אן, דאון, יא, דעפרעסט, אזוי יא, ניין, ער גיבט זיך א הייב אויף, בשום אופן נישט, ער האט א תקווה, ער האט א האפענונג, רבונו של עולם איז גרויס און ער איז א רחמן, איך קען זיך פארלאזן אויף אים, איך קען זיך אנשפארן אויף אים, דאס ברענגט אים ארויס דעם טראכטן גוט. ס'איז פאר טו בשבט, איך האב געוואלט אנהייבן שמאי מ'וועט עס באלד זינגען אויכעט, מכבד זיין שמאי, קום מיט זינגען דעם ניגון וואס מסתבר אלע קענען פון אילון אילון. וואסערע ניגון קענט איר פון אילון אילון? די באוואוסטע ניגון? אילון אילון. לחיים לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם

פארשטענדליך. מען פארשטייט אז דער תנא איז אריבערגעגאנגען לעבן א בוים וואס ער זאגט פירותיך מתוקים, צילך נאה, א בוים פון פירות, גוטע בלעטער, בלעטעלעך, צווייגן, אז מען גיט א טראכט אריין א רגע איז דאך אזא מורא'דיגע לכאורה שווערע שווערע שאלה, אויף טו בשבט וואס ס'גייט קומען איצטערט, חזל האבן מתקן געווען, עס קומט חמשה עשר בשבט, לויט בית שמאי א' בשבט, לויט בית הלל חמשה עשר בשבט, איז ראש השנה לאילן, און אז מען לערנט דאס באינעווייניג די סוגיא, ס'נוגע צו הלכות פון תרומות, מעשרות, שביעית, ערלה, אז ס'איז דא א אונטערשייד, די פירות וואס ס'וואקסט פאר טו בשבט, וואס ס'הייבט אן צו וואקסען נאך טו בשבט, מען קען נישט מעשר'ן פון איינע אויף די צווייטע, דאס איז די ענין על פי הלכה. אבער מען זעט אז כלל ישראל האט עס איבערגעדרייט אויף א יום טוב, איינע פון די פון די ראיות. אז אפילו די ליטווישע וועלט איז ביי זיי נישטא די אלע עניינים פון מען מאכט א יום טוב'דיגע טאג אינמיטן די אינמיטן דער וואכן, אין הלכה אין שלחן ערוך ווערט געברענגט אזוי פירט זיך כלל ישראל מען זאגט נישט קיין תחנון טו בשבט, אויב מען זאגט נישט קיין תחנון איז דאס עפעס א יומא דפגרא, ס'איז א יום השמחה, יום שמחה זאגט מען נישט קיין תחנון, וואס איז די עניין? איז אנדערע ווילן טאקע זאגן אויב איינער וויל בלייבן א ליטווישער קאלטער קוק גערעכט. ס'האט מיט קיין יום טוב. מ'דערמאנט זיך פון ארץ ישראל, פירות ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ. בסדר, ס'איז אביסל דוחק'דיג. ס'ליגט עפעס מער א טיפע דערהער. און די עומק פון דעם איז, תורת החסידות, אסאך ספרי חסידות ברענגען אראפ וועגן דעם. דער האדם עץ השדה, מען וויל פון א מענטש אין טו בשבט זאל ער זיך אויסלערנען אזא געדאנק, אזא טיפער געדאנק, וואס דאס זאל איבערדרייען דעם לעבן זיינעם, און דאס איז דער יום טוב, דער יום טוב איז נישט נאר די חיצוניות'דיגע די הלכה פון הלכות התלויות בארץ, יא דאס איז אמת, דאס איז די הלכה, אבער עס איז דא מער ווי דעם, מען האט מתקן געווען דער מנהג מיט פירות, בפרט היינטיגע דור, אוי, ס'איז דא די בילדער, דארף מען דאך האבן שענערע, יעדער מנהיג מען זיצט ביי א טיש, ווי רבי חיים וויטאל שרייבט, פופצן מיני פירות, דרייסיג מיני פירות, אוי ס'איז דא לאנגע טישן. כ'וויל אייך פרעגן, יעדער יעדער בחור, יעדער אינגערמאן, יעדער איינער פון אונז, קומט טראכטן א רגע אמת'דיג. האט געזען ווי ס'קוקט אויס די ביימער איצטער אינדרויסן, אין די פעלדער, אין די וועלדער. איצטער איצטער, חודש שבט, ווי קוקט עס אויס די ביימער? ס'איז דאך אריבערגעגאנגען אויף זיי אזא שווערער ווינטער, חשוון, כסלו, טבת, האלב שבט. די קאלטקייט, די פראסט, די ווינטן, מ'האט זיי אויסגעריסן כמעט, נישט דא קיין פירות, וואו פירותיך מתוקים, נישט דא קיין צילך נאה, נישט דא קיין בלעטעלעך, אפילו קיין צווייגן איז נישטא אויף אסאך ביימער. איצטער טו בשבט קומסטו צו די ביימער און דו ברענגסט ארויסעט די שענסטע פירות, און דו זאגסט אים בוים גיב א קוק, מאכסט לצנות פון אים? ס'איז אזוי ווי א דוגמא, שטעלט זיך פאר א גביר, א גביר אדיר, וואס האט אלץ געהאט, עס קומט א טאג ער האט אלץ פארלוירן, ער גייט ארויס אין גאס ער טרעפט א חבר זיינעם, דער חבר איז א צווייטער גביר'ל, ער פארט מיט די שיינע קאר די נייע פון אלפיים עשרים וארבע ווי זאגט מען טא. טווענטי פאר, נישט פון עשרים ושלש, ער האט שוין די נייע, און ער זאגט אים קום אריין, קום אריין, וואס שפירט דער גביר וואס האט פארלוירן די גאנצע געלט? לייגסט מיר זאלץ אויף מיינע וואונדן? מען מאכט דאך אזוי מיט דעם בוים אויכעט, ס'וואלט געווען אסאך אמת'ער און ריכטיגער מען זאל מאכן די מנהגים פון פירות טו בשבט, נישט טו בשבט נאר שבועות, בשבועות נידונים פירות האילן, דעמאלטס דער בוים איז פירותיך מתוקים, צמחו נאה, אה! מיר מאכן פארקערט, שבועות לייגן מיר ביימער, ס'דא א גאנצע אריכות אויף דעם פון דעם הייליגן ריזשינער, פון סאטמאר רב, ס'דא כל מיני תירוצים, אבער מ'וואלט געדארפט מאכן שבועות זאל מען ברענגען די אלע פירות, דעמאלטס נידונים פירות האילן, טו בשבט איז נישט לכאורה נישט נידונים פירות האילן, און דעמאלטס ברענגסטו די שיינע פירות ווען ער האט גארנישט. וואס ליגט אונטער דעם? דערהערט עס גוט, ווייל אין דעם ליגט די יסוד פון אמונה מיט בטחון, און אין דעם ליגט דער סוד פון קענען טראכטן גוט אין אלע שווערע מצבים. חזל זענען מגלה, ס'איז דא א לשון אין בבלי, ירושלמי, כיוון שיצאו רוב גשמי שנה, ווייל ס'איז שוין ארויסגעגאנגען די רוב רעגנס פון די יאר, כסלו, טבת, יא, חשוון, כסלו, טבת, שבט, זאגט, רשי ברענגט דעם לשון נאך ראשונים, די וואסער, די רעגנס, איז אריין אין דער ערד, און ס'האט מגלה געווען דעם כח הצומח והמצמיח, ס'רופט זיך שרף, אזוי רופט זיך אויס אין חזל דער לשון שרף, א שרף, דער שרף איז ארויס פון מעמקי האדמה, ווייל רוב גשמי שנה איז שוין אריבער, און ס'האט אנגעהויבן צו אריינגיין אין דעם בוים, אינעװײניק אין בױם קריכט אַרױף אַ שׂרף איצטער און ער גײט צו אַלע צװײַגעלעך ביז אױבן-אױבן. פֿון דרױסן זעט מען גאָרנישט. אינעװײניק טוט זיך אַ איבערקערעניש מיט דעם בױם. אין דרױסן איז ער אַ נאַקעטער למחצה לשליש ולרביע. ער איז אַ צעקלאַפּטער בױם. ער האָט נישט גאָרנישט אױף זיך. מיר קומען צו אים איצטער נישט שבֿועות. ווען ס'איז אים שווער, ווען ס'איז אים ביטער, ווען ס'איז אים נאַכט, ווען ס'איז אים חושך, ווען ס'איז אים קאַלט, און מיר זאָגן אים, טייערער בוים, ווער נישט צעבראָכן, שטאַרק זיך און דערהאַלט זיך, ווייל איצטער איז שוין דער שׂרף פֿון די מעמקי האדמה גייט אַריין אין דיר, מיר קומען און מיר ווייזן דיר די פּירות און מיר זאָגן דיר, מיר זעען שוין איצטער אין דיר די פּירות. נישט מיר קומען דיר ווייזן דו ביסט אזוי און מיר טוען, מיר עסן פירות, פארקערט מיר קומען זאגן דעם בוים זעסט די פירות ס'האט א טעם ס'האט א ריח ס'האט א שיינקייט דאס זעען מיר אויף דיר, דער בוים זאגט זעסט דאס אויף מיר? ווי זעסטו דאס אויף מיר? אוואדע זעען מיר עס אויף דיר ווייל דו האסט זיך נישט צובראכן אינעם שווערן ווינטער, דו ביסט אריבערגעגאנגען אלע רוח סערה וואס האט דיר געשאקלט פון אלע זייטן, מיט דיר צוגענומען אלצדינג, אבער דו האסט זיך דערהאלטן, האסט גענומען די וואסער, ס'איז געווארן א כח הצומח והמצמיח, דער שרף גייט אריין אין דיר, מיר זאגן דיר שוין איצטער, מיר זעען דעם די מטרה, מיר זעען דעם גאול, מיר זעען דעם סוף, מיר זעען דעם ענד, שטארק זיך בוים. די מחשבה איז אדם עץ השדה. ס'גייט אריבער אויף יעדן איינער אין אנדערע עניינים, יעדער איינער האט זיך זיינע נסיונות, יעדער איינער איז אן עולם בפני עצמו פון שווערקייטן וואס ס'דארף אריבערגיין אויף זיין נשמה במשך כל ימי חייו, ס'דא צייטן, ס'דא אמאל וואס ס'איז מינוטן, ס'דא אמאל וואס ס'איז שעות, ס'דא אמאל וואס ס'איז טעג, ס'דא אמאל וואס ס'איז וואכן, איך קען אידן וואס זיי האבן זיך געפייניגט, רבונו של עולם זיצן לאנגע יארן. אין שידוכים, אין שלום בית, אין קינדער, אין פרנסה, אין געזונט, אין רוחניות, אין נסיונות, אין יצר הרע'ס, ס'האט געברענט א פייער אין זיי פון תאוות עולם הזה, און מען בעט חיזוק, און אסאך מאל טראכט איך ביי מיר, מיט וואס פאר א כח קום איך אים זאגן שטארק זיך, איך קום אים פארנארן, שטארק זיך, שטארק זיך, גיי ווייטער. האב איך געמעגט פארנארן א מענטשן, קומען חזל זאגן ניין דו פארנארסט אים נישט, דו קומסט אים מגלה זיין אז אפילו בשעת די חיצוניות זיינע זעצטו גארנישט אויף אים, קען אבער זיצן א בחור אין ישיבה, איך זאג נישט די בחורים דא, מסתמא איז דא ברוך השם יעדער איינער, אבער קומט'ס זיך נישט פארנארן, יעדער איינער פון די בחורים וואס זיצן דא, און נישט נאר די בחורים, די חברותא'ס זייערע די אינגעלייט, און די משגיח מיט די ראש ישיבה, יעדער איינער האט זיך זיינע שוועריגקייטן, זיינע מינוטן פון זיין ווינטער, וואס פלוצלינג ווערט ער קאלט, זיין דאווענען איז קאלט, זיין לערנען איז קאלט, זיין שבת איז קאלט, זיינע תפילין איז קאלט, ער זעט נישט כי פירותיך מתוקים אויף זיך, ער זעט נישט כי צילך נאה, ער זעט נישט כי אמת המים, ער זאגט וואס טו איך דא, וואס בלייב איך דא, לאמיר גיין. דאס איז דער מצב פון דעם בוים אין די ווינטערדיגע טעג. מען קומט טו בשבט און מען נעמט ארויס די פירות, דאס מיינט א מענטש, יעדע בחור, יעדע אינגערמאן, יעדע מענטש, נע נע נע נע נע, בשעת דער יצר הרע קומט מיר מאכן א חלישות הדעת, ער קומט מיר שוואך מאכן אין מח, ער קומט מיר אוועקנעמען מיין האפענונג, נעם ארויס די, זיי זיך מדמיין, זיי זיך מצייר, איך זע שוין אז איך בין א, איך בין א מוצלח מיט תורה, מיט תפילה, מיט מצוות, איך וועל זיין ריין פון דעם יצר הרע, איך וועל זיך ראטעווען פון אים אינגאנצן, איך וועל האבן א גוטן שידוך, איך וועל האבן גוטע קינדער, איך וועל האבן שלום בית, איך וועל האבן פרנסה, על סמך וואס זאגסטו דאס? על סמך דעם וואס מען קומט און מען זאגט דעם בוים טו בשבט, זעסט פופצן פירות, דרייסיג פירות, קוק פירותיך מתוקים צילך נאה, דאס איז א כח פון אמונה, דאס איז א כח פון בטחון. צו קענען אריינברענגען אין די מחשבות אין די געדאנקען פון מח אין די הרגשי הלב אפילו ווען דו האסט נאך נישט די ישועה דיינע ריכטיג איך האב נאך נישט בחיצוניות די ישועה טו בשבט האט נאך נישט דער בוים די פירות אבער דער שרף איז שוין דארטן דא דער שורש פון די אלע פירות איז שוין דארטן דא און אין די רגע וואס דער שרף איז דא ווייל יצאו גשמי שנה דו וועסט געהאלפן ווערן. פון ר' נחמן ברסלבער איז דא עפעס א תורה ק נ ה, משמע עפעס א אינטערעסאנטער לשון, ווי אזוי וואקסט? ס'איז דא א גוטע קרקע, מ'דארף האבן א גוטע דר'ערד, און מ'דארף האבן וואסער, דארף קענען להשקות את האילנות, די גוטע קרקע רופט זיך אין קבלה ספרים און די חסידישע ספרים אמונה. אמונה איז קרקע עולם, און די וואסער דאס איז תורה מיט תפילה מיט צדקה מעשים טובים, זאגט מען פאר יעדן ביימל, פאר יעדן יונגערמאן, פאר יעדן בחור'ל, פאר יעדע בוים, פאר יעדע נשמה, הער נישט אויף צו זיין אין א גוטן קרקע, און הער נישט אויף צו זיך אנגיסן מיט תורה, נאך א משנה, נאך אפאר שורות גמרא, נאך אפאר שורות תנך, נאך אביסל מדרש, נאך אביסל זוהר, נאך אביסל כתבי ארי, יא, בחורימלעך האט נישט קיין מורא, זאגט כתבי ארי אויכעט, יעדער איינער האט אנדערע סארט נשמה וואס זי ציט אים אנדערע לימודים, חסידישע ספרים אויף די פרשה, אויף עניינים, דאס איז וואסער, רעד זיך אויס די הארץ פאר דעם אייבערשטן, שחרית, מנחה, מעריב, תהלים, אייגענע דיבורים, דאס איז וואסער, דאס איז וואסער, גיב צדקה, האסט נישט קיין געלט, גיב א שמייכל פאר א אנדער בחור, גיב א שמייכל פאר דיין טאטע מאמע, דאס איז צדקה, חזל זאגן צדקה איז בגוף ובנפש ובממון, גדול המלבין שיני חברו יותר ממשקהו חלב. ס'איז אסאך ארגענעזעישן וואס מ'מאכט צדקה, מ'גיט עסן, מ'ברענגט אריין אין די שטיבער. דארף מען א ארגענעזעישן פון שמייכלען. שמייכל פאר דיין חבר, פאר דיין טאטע מאמע, פאר דיינע ברידער שוועסטער, דריי זיך מיט מיט צדקה, דאס איז צדקה וחסד, דאס איז די וואסער, גיס זיך אן, גיס זיך אן, כיוון שיצאו רוב גשמי שנה,

אבער זאלסט וויסן, דער שרף גייט אריין אין דיר, און דו קענסט שוין גיין מיט מחשבות, מיט דמיונות, איך בין א געהאלפענער, איך זע שוין מיין ישועה, איך זע ווי איך זיץ און איך לערן שעות לאנג, איך זע ווי איך דאווען מיט די גרעסטע כוונה, איך זע ווי איך טו אין ביזנעס און איך בין מצליח, און אין שידוכים, און אזוי אין אלע עניינים. אז מען פארשטייט די מחשבה, וואס דאס שטייט אין רוב חסידישע ספרים וואס רעדן וועגן טו בשבט, יעדער רעדט אויף א אנדער שפראך, אוי דאס איז א אנדער טו בשבט, ס'איז נישט אז מען קומט און מען עסט פירות און מען האט אין זינען נאר, ס'איז דא תרומות ומעשרות, דאס רעדט צו מיר, ס'איז נוגע צו מיר, און חזל האבן מגלה געווען אז דער טאג, ווייל ס'איז דארטן דא די עניינים פון מצוות און מעשים טובים, פון תרומות און מעשרות, מיט אלע עניינים פון מצוות תלויות בארץ, האט דאס א כח צו משפיע זיין אויף אונז אויכעט. אזוי ווי מ'האט געזאגט, וואס טוט מען אין די שווערע מינוטן? זאגט דוד המלך, דו ווילסט להגיד בבוקר חסדיך? דו ווילסט אז ס'זאל ווערן א מצב אז דער טאג זאל אנקומען להגיד איז ממשיך זיין השפעה חסדים, ס'איז תלוי אין אמונתך בלילות. אפילו בשעת ס'גייט אריבער דורך דיר א נאכט, א שווערע נאכט, און אסאך שווערע נעכט, ס'דארף נישט זיין דווקא ביינאכט, ס'קען זיין אינמיטן טאג ווען די זון איז אינדרויסן און ביי דיר איז א ביטערע שווערע נאכט. זיצן ארום דיר בחורים מיט אינגעלייט, זיי האפן, זיי דאווענען, זיי לערנען, און דו זאגסט, איך בין אין א תפיסה, איך בין אין א חושך, און ביסט גערעכט. טאמער איינער קומט דיר זאגן אז ביסט נישט גערעכט איז ער א שקרן, דו ביסט טאקע אין א תפיסה, ביסט אין א חושך, דו ביסט דער בוים אינמיטן ווינטער ווען ס'איז ט"ו בשבט וואס מ'זעט נאך גארנישט אויף אים, איז וואס דארף איך בלייבן דא, לאמיר גיין, ניין! דא זאגט מען דיר אמונתך בלילות, שטיי אויף די קרקע פון אמונה און גיס זיך אן מיט וואסער פון תורה מיט תפילה מיט מצוות, דו עסט

ס'איז א גוטע אטמאספערע, א ווייב וואס רופט עס אן, און דאס איז די ריכטיגע גוטע כוחות הנפש וואס ס'קען געבן פאר די נשמה וואס איז אזוי ווייט פון אונז, און ברענגען אויף צוריק די נשמה אז ס'קומט אריין אין די מענטשן, דאס גיבט אין די מענטשן די אמונה מיט בטחון מיט די כוחות. אבער מיר האבן א זייגער און צייט.

עולם, מען בעט די גאנצע עולם זאל קומען נעמען א ברכה, איך וויל נאכאמאל דערמאנען, מארגן עלף דרייסיג, עלף דרייסיג, נישט עלף, עלף דרייסיג קומט א, קומט א גרויסע מיני ווען,